אנפאנג פרק יוד האבען אונז מעשות פון צוויי שופטים וואס עס שטייט נישט כמעט גארנישט וועגען זיי נאר זייער נאמען ווי זיי האבען געוואוינט און ווי לאנג זיי זענען געווען די שופטים ערשטע דאס איז תולע בן פואה בן דודו איש יששכר ער האט געוואוינט אין שמיר און ער האט געווען א שופט פאר דריי און צוואנציג יאר און ער איז געשטארבען מען האט אים באגראבען אין שמיר עד כאן אלעס וואס אונז ווייסען וועגען דעם תולע. נאכדעם שטייט ויקם אחריו איז געווען יאיר הגלעדי צוויי און צוואנציג יאר איז ער געווען דער שופט, ער האט געהאט דרייסיג קינדער זיי האבן געפארן אויף דרייסיג אייזלעך עירים און זיי האבן געפירט דרייסיג שטעט ערים עירים עיר עירים א לשון נופל על לשון און די דרייסיג שטעט האט מען גערופן חוות יאיר פון בארץ גלעד ס'הייסט דא באמת חוות יאיר וואס שטייט שוין אין ספר במדבר וואס יאיר בן מנשה האט געהאט דאס איז לכאורה א אנדערע חוות יאיר וואס דער יאיר הגלעדי האט געמאכט. און זיינע קינדער און וימת יאיר ויקבר בקמון. נאך די צוויי קליינע שופטים וואס אונז ווייסן כמעט גארנישט וועגן זיי, הייבט זיך אן באריכות די מעשה פון יפתח הגלעדי. נאך יאיר הגלעדי איז דא יפתח הגלעדי, און די פתיחה פון די מעשה, וואס לערנען אונז אין די היינטיגע פרק איז ווייטער אז אזוי איז געשטארבן די פריערדיגע שופט ווען די אידן גייען צוריק זיי טוען רע בעיני השם זיי דינען, א גאנצע ליסט פון זיבן אנדערע אפגעטער וואס די אידן דינען בעלים עשתרות אלהי ארם אלהי צידון אלהי מואב אלהי בני עמון אלהי פלישתים, נאר איינער די אייבערשטער דינען זיי נישט, און די אייבערשטער איז ברוגז און דערווייל ער פארקויפט זיי וימכרם, ער לאזט די פלישתים שולט זיין אויף זיי און די בני עמון, און אכצן יאר ס'שטייט וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא זיי האבן גוט אנגעשלאגן צושמעטערט גערוידעפט די אידן. בעיקר די אידן פון עבר הירדן וואס איז אין גלעד, און נישט נאר דעם נאר אפילו אין די אנדערע זייט ירדן סאיז די מערב זייט ירדן זענען די עמים געגאנגען אריבער און זיך געשלאגן מיט יהודה בנימין אפרים און סאיז געווען זייער שווער פאר די אידן, און אזוי ווי סאיז די סדר ביי אלע שופטים, ויזעקו בני ישראל אל ה' די אידן האבן געוואלט תשובה טון, האבן געזען אז סגייט זיי נישט גוט מיט דעם דינען עבודה זרה, און זיי האבן געשריגן צו די אייבערשטן חטאנו כי עזבנו את אלהינו ונעבד את הבעלים. כאילו, העלף אונז, אונז ווילן תשובה טון. און דא איז דא זייער א שארפע תשובה, ויאמר השם אל בני ישראל, שטייט נישט וויאזוי ער האט געזאגט, לכאורה א נביא געקומען און געזאגט, ער זאגט וואס הייסט קוק אידן, רש"י זאגט אזוי ווי די אידן האבן געדינט זיבן עבודה זרות רעכנט דער אייבערשטער אויס זיבן גוים וואס ער האט זיי געהאלפן פון מצרים אמורי בני עמון פלישתים צידונים עמלק מעון די אלע האבן געדריקט, לחצו אתכם, ענק האבן געשריגן צו מיך און כ'האב ענק געהאלפן. ביז דערווייל, נאך אלעס, הייסט אנדערע ווערטער די אייבערשטער זאגט אזויפיל מאל האב איך ענק שוין געהאלפן און ס'העלפט גארנישט, גלייך די ערשטע, די רבי גייט ארויס פון חדר גלייך דינט מען שוין גלייך צוריק עבודה זרה, דאס איז מורא'דיג, ער איז שוין מורא'דיג כאילו פראסטרעיטעד, כאילו וואס איז די שיעור, ער זאגט אים די אייבערשטער ווייסטו וואס ענק דינען אנדערע אפגעטער, גייטס שרייטס צו זיי, ענק האבן דאך אלע די אלע פרענדס, די בעלים און עשתרות און אזוי ווייטער, לכו וזעקו אל האלהים אשר בחרתם בם, המה יושיעו לכם בעת צרתכם. זייער שארפע תגובה פון די אייבערשטער, און די אידן ענטפערט ויאמרו בני ישראל אל ה' זיי לאזן זיך נישט חטאנו, טוה אונז כטוב בעיניך, אך הצילנו היום הזה, אין אנדערע ווערטער, נאך אלעס אונז ווילן תשובה טון, אונז ווילן זיין גוט, טוה מיט אונז וואס דו ווילסט, אבער פליז העלף אונז. און ס'שטייט אזא פסוק, זיי האבן טאקע אויסגעפירט ויסירו את אלהי הנכר מקרבם ויעבדו את ה' ותקצר נפשו בעמל ישראל ותקצר נפשו בעמל ישראל לויט ווי חלק מפרשים לפחות לערנען איז ס'הייסט האט שוין רש"י זאגט ער האט שוין נישט געקענט סובל זיין די אייבערשטער ס'איז געווען קורץ זיין נפש כאילו ער האט שוין נישט געקענט ליידן די צרות די עמל וואס איז געווען פון די אידן הגם ער האט גוט אנגעשריגן פריער נאכדעם וואס זיי האבן תשובה געטון זיי האבן געזאגט חטאנו און זיי האבן טאקע אויפגעהערט דינען עבודה זרה האט די אייבערשטער זיך מרחם געווען און די המשך פון ווי אזוי גייט זיך מרחם זיין דאס איז בעצם וואס אונז לערנען יעצט די נעקסטע פרשה פון יפתח, ווען אונז הייבן אן ס'איז געווען בני עמון זענען געווען אין גלעד און די אידן האבן זיך צוזאם גענומען אין מצפה און די שרי גלעד די ראשי העם דארט האבן געזאגט דער וואס וועט זיין די לוחם מיט בני עמון דער וועט מצליח זיין ער וועט זיך מוסר נפש זיין ער וועט אויספירן און אונז מאכן אים די ראש פאר כל יושבי גלעד ער וועט זיין אונזער פירער.